תשובה איז דאך יפה לעולם, אבער בעשרה ימים אלו איז דאס תשובה יפה ביותר און מתקבלת, מתקבלת מיד, דאס איז דער זמן תשובה. און דער רמב ם זאגט לגבי יום כיפור אז יום כיפור איז זמן תשובה לכל. ס'איז א זמן תשובה. ס'איז אינטערעסאנט, ס'איז די שיטה פון רבינו יונה, אזוי האלט דער מנחת חינוך, רבינו יונה האלט אז ס'איז דא א באזונדערע מצוה מן התורה אויף טון תשובה יום כיפור. אזוי איז דא אלעמאל בשעת מלחמה, אזוי איז דא א מחלוקת בכלל צו תשובה איז א מצוה צו נישט. צי בשעת א מענטש טוט אן עבירה איז ער בכלל מחויב תשובה צו טון, דאס איז א גאנצע שקלא וטריא וועגן דעם, אבער דער רבינו יונה זאגט אז דער בשעת דער פסוק זאגט לגבי יום כיפור לפני הוויה תטהרו, לפני הוויה תטהרו איז א חיוב, א חיוב יום כיפור אז א איד דארף זיך אויסרייניגן יום כיפור, לפני הוויה תטהרו, ס'א לשון ציווי אז מען דארף זיך אז מען דארף זיך מטהר זיין יום כיפור. איז ס'דא א חיוב תשובה צו טון יום כיפור, און די רמב ם זאגט עס אז אביסל יום כיפור זמן תשובה לכל איז דא א חיוב תשובה צו טון, איז אין דער מצוה פון תשובה איז א איינע פון די איינע פון די מצוות וואס אינטערעסאנט אז חסידות האט אריינגעגעבען זייער א שטארקע מען קען זאגען א נייער מהות אין דער מצוה פון תשובה א נייער א נייער א נייער ליכטיגקייט אין דערויף איז אין דער מיימער רעדט אלטער רבי. א זייער א עיקרדיגע נקודה אין תשובה וואס מ'וועט מ'וועט זען אינעווייניג ווי די אלטער רבי זאגט עס הייבט ער אן אזוי כי המצוה הזאת אשר אנכי מצווך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה להבין מהו המצוה הזאת וואס פשט די פסוק זאגט אז דער מצוה וואס וואס אשר אנכי מצווך היום איז דאס נישט קיין נישט קיין נישט קיין ווייטע זאך מ'זאל נישט מיינען אז עס איז א ווייטע זאך וואס איז דער מצוה דלא קאי אכל התורה כולה דהוה ליה למימר כי כל המצוות כו'. דאס הייסט זאגט דער אלטער רבי מען רעדט דא וועגן איין פרטיות'דיגער מצוה נישט ווי רש י טייטשט אפ אין חומש רש י טייטשט אפ אז כי המצוה הזאת עס מיינט גאנץ גאנץ תורה און מצוות אבער דא דא ווי דער אלטער רבי דער אלטער רבי איז מדייק לשון הפסוק המצוה הזאת איז משמע מען רעדט דא וועגן איין איין מצוה איין מצוה רעדט מען איין מצוה פרטית און וואס פאר א מצוה איז דאס וגם מהו אשר אנכי מצווך היום מיטאמאל אין פרשת ניצבים דערמאנט זיך די תורה אנזאגן א ווער איז דער מצווה המצוות אשר אנכי מצווך עס איז זיכער יעדער איד ווייס אז דער אייבערשטער איז דער טייל דעם רשי מיין איך, כ'מיין דער אייבערשטער איז דער וואס איז מצווה, דער דער איז דער מצווה המצוות, וואס איז דער פסוק אונז מודיע אין פרשת ניצבים, המצווה הזאת אשר אנכי מצווך היום, דאס איז א דבר פשוט, יעדער מצווה דער אייבערשטער דער דער מצווה המצוות. און וואס איז דא דער קנעטש אשר אנכי מצווך היום, און וואס איז פארשטאנדיג פון דעם אז ס'איז דא אלע מצוות, אלע תריג מצוות, דערנאך איז דא המצווה הזאת וואס האט וואס האט אן אנדערע מקור, אלע מצוות האבן איין מקור, און דער מצוה האט א באזונדערע מקור, א באזונדערע מצווה, דאס, דאס, דאס, דאס ליגט דא אין דעם ענין, ס'איז דא איין המצוה הזאת, ס'איז עפעס א ספעציפישער מצוה, א מצוה פרטית, א באזונדערע, א ספעציעלע מצוה, וואס דווקא דער מצוה איז אנכי מצווך, דווקא אין די, אין אנדערע מצוות איז דאס נישט אנכי מצווך. איז דאס, דאס גייט אלטער רבי הייבן, דאס הייבט ער אן מסביר זיין, הנה כל המצוות נקראות בשם מצוות הוויה, אלע מצוות, בכלל אין תורה איז דער לשון סך דא דארטן, כל המצוות נקראים בשם, וואו איז וואו איז דער נקראים בשם מצוות הוויה? אבער דער דיוק וואס דער אלטער רבי זאגט איז, אלע מצוות ווערן אנגערופן, דאס איז דאס איז מצוות וואס שטאמען פון שם הוויה, מצוות זענען פארבונדן מיט שם הוויה, דאס הייסט, ס'דא אין אין קבלה ווערט אראפגעבראכט באריכות דער ענין, ס'דא בשעת מ'רעדט אין אלוקות, ס'דא בשעת מ'רעדט שמות פון אייבערשטן, ס'איין דרגה, דערנאך בשעת מ'רעדט אנכי רעדט מען א דרגה וואס איז העכער פון שמות, איז הווי' איז דער העכסטער שם, שם העצם, שם ה, דאס איז אין די וועלט פון שמות איז דאס דער העכסטער שם, באלד מ'וועט זעהן מער בפרטיות וואס דאס מיינט, אבער הווי' איז דאס דער העכסטער שם, איז אלע מצוות, תריג מצוות פון וואנען. מיט וועלכע דרגה אין אלוקות זענען זיי פארבונדן? זענען זיי פארבונדן מיט שם הווי', מצוות נקראים בשם מצוות הווי', און דווקא דער מצוה, מצוה הזאת, איז דאס פארבונדן מיט אנכי וואס איז נאך העכער פון הווי', דאס איז דער וכל המצוות נקראים בשם מצוות הווי', כי רמך מצוות עשה אין רמך איברים דמלכא, ומלכא היינו בחינת הווי'. דער אלטער רבי הייבט אן רעדן בפרטיות דעם ענין, אבער וואס איז נוגע צו.

ה' בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, הוויה באשטייט אין גילוי אלוקות, אז מען זעט געטליכקייט, אז מען זעט, אז מען זעט יד השם בגלוי, דאס איז הוויה. אלקים איז דער פשט, אז מען זעט נישט, אז מען זעט נישט געטליכקייט, דאס איז אלקים איז צמצום, אלקים איז בשעת אלוקות איז באהאלטן. דער מענטש, אן דעם וואס ער טוט תורה און מצוות, אן דעם וואס ער טוט א מצוה, איז ער אויכעט אין אזא מין סארט מצב וואס ער איז נישט מרגיש געטליכקייט. ער האט נישט קיין שייכות מיט א מענטש ווי ער ווערט געבארן געווארן האט ער נישט קיין שייכות מיט שם הוויה ער איז אויכעט ער לעבט אין דער זעלבער וועלט וואס ווער ווער האט באשאפען דער וועלט שם אלקים האט באשאפען דער וועלט א שם וואס האט א שם וואס ער איז דער כח הצמצום שם מידת הגבורה איז שם אלקים בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ און דער וועלט איז אזא מין סארט וועלט וואס עס זעט זיך דארטן נישט אן געטליכקייט. האט דער אייבערשטער אונז געגעבן מצוות, וואס איז דער מטרה פון מצוות, בכדי אז א איד זאל דערפילן און וויסן אז ס'דא א גאט אויף דער וועלט, מ'זאל פילן געטליכקייט, דאס איז דער גאנצער מכוון פון מצוות, און מצוות זענען פארבונדען מיט שם הוויה, שם הוויה איז דער פשט, אט אט די שם וואס איז מדת החסד, מדת הרחמים, אט אט די שם וואס וואס וואס איז מעיד אויף התגלות אלוקות, אז מען זעט דעם אייבערשטן, אז מען זעט געטליכקייט, בניגוד צו שם אלוקים וואס דארטן איז אלוקות בהעלם והסתר. וואס איז דער פשוט'ער אפטייטש פון א מצוה על פי קבלה? על כל פנים, א מצוה איז א מעשה וואס איז ממשיך צו א מענטשן ליכטיגקייט, אור השם. דאס איז א מצוה. אן א מצוה געפינט זיך א מענטש אין א מצב פון העלם והסתר, ער איז א חלק פון וועלט. מצוות איז, מצוות הוויה, אז עס זאל לייכטן געטליקייט, אז מען זאל דערפילן, מען זאל דערזען געטליקייט, בשעת א איד טוט א מצוה, גיט דאס, דער מצוה אליין האט אין זיך א התגלות אלוקית, האט אין זיך א אנטפלעקונג פון געטלעכקייט. בשעת א איד טוט א מצוה, גיט עס א מענטש א כח ער זאל דערפילן גאטלעכקייט. דאס דאס איז הוויה, דאס איז אלץ די ענינים בשם הוויה, אלוקים איז צמצום און הוויה איז גילוי. וואס פאר א גילוי, וואס פאר א דרגה ווערט דערזען אין שם הוויה? וואס ווערט נתגלה אין שם הוויה? שם הוויה איז א שם. א שם הייסט אז ס'איז א דרגה וואס קען אויס, וואס מ'קען עס אפטייטשן וואס דאס איז. בשעת מ'זאגט אז א זאך האט א נאמען מיינט עס אז ס'איז א זאך וואס האט א טייטש, מ'קען עס אפטייטשן, מ'קען עס מסביר זיין, ס'האט א הגדרה, מ'קען עס מתאר זיין. דער נאמען פון א זאך איז דער פשט, א נאמען איז א זאך וואס איז מתאר וואס דער זאך איז. ווילסט וויסן וואס איז די וואס איז דער תוכן פון א געוויסער זאך, דאס גיבט זיך ארויס אין די נאמען זיינע, דאס איז א טיש, דאס איז א, יעדער נאמען גיבט ארויס אין וואס וואס באשטייט די זאך. א זאך וואס האט נישט קיין אפטייטש, מען קען עס נישט אפטייטשן, האט עס נישט קיין נאמען. א נאמען איז א הגדרה אויף א זאך. און בשעת מען זאגט אז דער אייבערשטער ווערט אנגערופן שם הוויה, מען גיט אים א נאמען הוויה, ווי מען זאל עס נאר אפטייטשן, ס'איז התגלות אלוקות, מען דערפילט און מען דערזעט געטליכקייט, אבער אזא מין סארט אייבערשטער וואס מען קען אים מגדיר און מתאר זיין, מען קען אים אפטייטשן וואס דאס איז, מען קען עס מען קען עס מצייר זיין אין אותיות, מען קען עס מען קען עס ארויסברעגן דורך א ווארט, דאס איז נישט דער אייבערשטער כפי שהוא בעצמיותו. דאס איז נישט דער אייבערשטער ווי ער איז, מצד זיין אייגענעם פשיטות אין זיך אליין האט ער נישט קיין נאמען בכלל, דער אייבערשטער איז העכער פון אלע שמות, אז מען רעדט הוויה רעדט מען שוין, דער אייבערשטער רעדט מען שוין געטליכקייט ווי ער שטייט אין א געוויסער אין א געוויסער ציור, אין א אופן וואס מען קען אים וואס מען קען אים מען קען אים אפטייטשן, כפשוטו מען קען אים מען קען אים אנרופן מיט א נאמען. איז אלע מצוות זענען פארבונדן מיט שם הוויה, מיינט דער אלטער רבי צו זאגן אז אלע מצוות ברענגען א מענטש צו דערפילן געטליכקייט, צו מרגיש זיין אלוקות, אבער וואס פאר א דרגה אין אלוקות? א דרגה אין אלוקות וואס איז פארבונדן מיט א שם, א דרגה פון אלוקות וואס האט א נאמען וואס מען קען עס אפטייטשן, א דרגה פון אלוקות וואס איז מוגדר און מצוייר. ומה שאין כן המצוה הזאת איז דאס אשר אנכי א דרגה וואס איז נאך העכער פון שמות. דער נקודה, דאס רעדט אלטער רבי ארום אין דער נקודה פון דער מאמר, וואס זענען מצוות בכלל, מצוות זענען שם הוויה. לאמיר אנהייבן אין אין אות ב', וואס איז וואס נוגע צו אונזער ענין, מיר ווילן דאך ארויסברענגען דעם ענין פון וואס איז דער וואס איז דער יחודיות, מען רעדט דאך די ענין פון תשובה וואס דער אלטער רבי דער אלטער רבי ברענגט ארויס, אין פרק א' רעדט דער אלטער רבי אלץ וואס איז דער תוכן, וואס איז וואס איז מצוות בכלל. נישט וואס איז דער נישט וואס איז דער מיוחד, וואס איז דער המצוה הזאת. בכדי צו מסביר זיין וואס איז דער המצוה הזאת פון תשובה, רעדט ער ארום פריער וואס א מצוה איז בכללות, איז ער אלץ א יסוד פון דעם תיקוני זוהר אז רמ"ח אז א מצוה איז רמ"ח איברין דמלכא. וואס איז רמ"ח איברין דמלכא? אזוי ווי אן אבר איז ממשיך חיות הנפש, ווי פארבינדט זיך דער נפש מיט'ן גוף דורך די איברים, על דרך זה ווי פארבינדט זיך א איד מיט'ן אייבערשטן, ווי קען ער מרגיש זיין אלוקות? דורך א מצוה, א מצוה איז דער אבר איז דער כלי, וואס דורך אים קען א מענטש מרגיש זיין געטליכקייט און דערין ווערט נמשך אור השם. וואס פאר א אור השם? א אור השם וואס איז פארבונדען מיט א נאמען, א אור השם וואס קען זיך ארויסגעבען אין א ווארט, אין א שם. איצט איז ער ממשיך אין פרק ב', והנה כתיב תמים תהיה עם הוי' אלוקיך, יא, ס'איז דא א ציווי א מענטש זאל זיין. תמים עם ה' אלוקיך, דער פשוט'ער פשט פון תמים תהיה עם הוי' אלוקיך מיינט, ווי דער רש"י התהלך עמו בתמימות, אז א מענטש זאל נישט זוכן חשבונות און זוכן אליין אויספארשן וואס וועט שפעטער זיין, דאס איז דער פשוט'ער אפטייטש פון דער מצוה, דער אלטער רבי נעמט עס אזוי אן כפשוטו, א מענטש דארף זיין א גאנצער. תמים תהיה עם ה' אלוקיך מיינט אז א מענטש דארף זיין א גאנצער מענטש צוזאמען מיט'ן אייבערשטן, דאס איז דער פשוט'ער אפטייטש, תמים איז דער פשט, תם איז גאנצקייט, א מענטש דארף זיין א גאנצער, וואס מיינט עס? פירוש, כשיהיה הוי' נמשך להיות אלקיך, דהיינו ע"י המצוות, אזי תהיה תמים ושלם מכל איברי הנפש. דאס הייסט, א מענטש איז באשטייט פון רמח איברים ושסה גידים. דער וואס וואס דער ציווי פון תמים תהיה עם השם אלקיך הייסט, ער האט שוין רמח איברים ושסה גידים. א מענטש דארף מאכן זיכער אז יעדער איבר זיינער, יעדער נקודה אין זיין גוף, אין זיין וועזן פילט, און איז דורכגענומען מיט מיט געטליכקייט, איז דורכגענומען מיט אלוקות. ער האט א קאפ, דארף די קאפ זיין דורכגענומען מיטן אייבערשטן, אז ער האט א האנט, דארף די האנט זיין דורכגענומען מיטן אייבערשטן. ווי איז דער האנט דורכגענומען מיטן אייבערשטן? דורך לייגן תפילין אויף דער האנט. ווי איז דער פוס דורכגענומען מיט געטליכקייט? דורך הוי רץ לדבר מצוה. ווי די אייגן דורכגענומען מיט געטליכקייט, מיט א מצוה וואס איז פארבונדן מיט יראה כל זכורך, א מצוה וואס איז פארבונדן מיט אייגן. יעדער איבר זיינער דארף זיין פארבונדן מיט אלוקות. ווי פארבינדט מען דעם איבר מיט אלוקות? אין יעדער מצוה, יעדער איבר האט א מצוה וואס איז פארבונדן מיט דעם איבר. איז אן דער מצוה פון תמים תהיה עם הוי' אלוקיך וואלט מען געקענט מיינען אז ס'נישטא ס'נישטא עפעס א באזונדער חיוב אז א מענטש זאל זיין א תמים. ס'דא א מענטש, אוודאי ס'דא אן עבירה בשעת מ'פארפעלט טון א מצוה איז דא אן עבירה. דער אלטער רבי קוועטשט דא אז ס'איז דא א באזונדער מצוה אז א מענטש זאל פארבינדן יעדער איבר זיינעם מיטן אייבערשטן, יעדער נקודה פון א מענטשן דארף זיין פארבונדן מיטן אייבערשטן, און אזוי ווי ביים מענטשן איז פאראן רמח איברים ושסה גידים, דארף ער פארבינדן יעדער נקודה פון זיין מציאות דארף ער פארבינדן מיטן אייבערשטן, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער. ס'איז ניט דער פשט, אין אנדערע ווערטער איז אזוי, דער תמים תהיה עם הוי' אלקיך איז דער מכוון פון גאנץ תורה און מצוות, דער אייבערשט דער מכוון פון מצוות איז נישט נאר א פארבינדן פרטים, ס'איז דא אלע מאל פשטות ווי מען פארשטייט איז עס איז דא ס'איז דא אסאך מצוות א מענטש האט פארשידענע איברים פארשידענע כוחות אין זיין אין זיין מציאות און ער דארף פארבינדן ער דארף לייגן תפלין אויפן האנט און ער דארף טון אזוי אויפן קאפ דער אלטער רבי זאגט דארט, דער מכוון כללי איז אז א מענטש זאל זיין א גאנצער, תמים תהיה עם הוי' אלקיך, א מענטש זאל זיין, מען וויל אז דער מענטש זאל אינגאנצן זיין דורכגענומען מיטן אייבערשטן. די אלע פרטיות'דיגע מצוות זענען אלע, ווי מאכט מען דער מענטש פארבונדן אינגאנצן מיטן אייבערשטן, דעם גאנצן מציאות דארף מען מאכן זיכער אז יעדער פרט זיינער פארבונדן מיטן אייבערשטן. אבער ס'הייבט זיך אן, מען וויל פארבינדן דעם גאנצן מענטשן מיטן אייבערשטן, מען וויל מאכן אז דער מענטש זאל זיין א תמים עם הוי' אלקיך, און אלע מצוות, זענען אלע פרא. ווי פירט מען דורך דעם תמים תהיה עם הוי' אלקיך? דורך דעם וואס מען פארבינדט די קאפ זיינע מיטן אייבערשטן, מען פארבינדט די האנט זיינע ס'איז איין גרויסער גוף. און בשעת א מענטש טוט נישט טוט נישט א מצוה איז נישט דער פשט אז ס'פעלט אן איבר, ס'פעלט אין דעם כללות'דיגע מכוון פון מצוות, ס'פעלט א מענטש א מענטש איז א בעל מום און ניט דער פשט אז עס איז דא אמאל א בעל מום, עס פעלט אים דעם פרט, עס איז נישט קיין חיסרון אין זיין כללות'דיגער אין זיין כללות'דיגער גאנג, א מענטש למשל האט זיין זיין ארבעט איז איז לערנען אדער אדער ער איז א סעקרעטאר, בשעת עס פעלט ביי אים א געוויסער איבר וואס ער קען נישט שמעקן חס ושלום איז דאס נישט פוגם אין זיין ארבעט, עס איז א פרטיות'דיגער פראבלעם אבער זיין כללות'דיגער מכוון זיין כללות'דיגער לעבן ווערט נישט נפגם מיט דערמיט, איז אויב ס'וואלט נישט געווען די מצוה פון תמים תהיה עם הוי' אלקיך. איז א מ א פשט קען זיין א איד וואס ער אים האט ער האט א חיסרון א געוויסער מצוה ער איז נישט רץ לדבר מצוה זיינע פיס זעלבסט איין פרט פון זיינע איברים איז נישט פארבונדען מיט מצוות אין אין אין די פיס זיינע און לאו דווקא איז דאס פוגם אין זיין כללות'דיגע קשר מיט'ן אייבערשטן לאו דווקא איז דאס פוגם אין די מכוון הכללי פון מצוות עס פעלט אים א פרט בשעת בשעת מען זאגט אבער אז ס'איז דא א מצוה פון תמים תהיה עם הוי' אלקיך דער אייבערשטער וויל דעם גאנצן מענטשן דאס וויל מען און בשעת ס'פעלט איין מצוה האב איך נישט דעם גאנצן מענטשן. מען דארף עס פארשטיין וואס איז טאקע דער דיוק אין דערויף, ס'איז דא עפעס א תמים תהיה עם הוי' אלקיך, דער אייבערשטער וויל האבן דעם מענטש אינגאנצן, א באזונדערע מצוה, תמים תהיה עם הוי' אלקיך, מען זאל האבן דעם מענטש אינגאנצן, און דער תמים תהיה עם הוי' אלקיך דאס איז דער מכוון הכללי פון תורה ומצוות. ס'איז נישט סתם זעקס הונדערט און דרײַצן מצוות וואס רעדן צו זעקס הונדערט און דרײַצן חלקים פון די מענטשן, ס'איז איין כללות'דיגער זאך א ציווי אז א מענטש זאל זיין א גאנצער מיט'ן אייבערשטן. ווי פילט מען אויס, ווי פירט מען דורך דעם תמים תהיה עם הוי' אלקיך דורך מצוות, דורך פארבינדן יעדן פרט מיט אלוקות. כשיהיה הוי' נמשך להיות אלוקיך דהיינו על ידי המצוות אזי תהיה תמים ושלם בכל איברי הנפש, מה שאין כן אם חיסר מצוה אחת או פגם בה הרי נעשה מחוסר אבר, כי שלימות איברי הנפש תלוי בהמשכת איברין דמלכא שהן המצוות שהן הן חיות איברי הנפש ובלעדן אין להם קיום וחיות. דער אלטער רבי זאגט אז בשעת די חיות המצוות דא דא דא אמאל קען מען אזוי טראכטן עס איז דא א מענטש און דער מענטש האט קען לעבן אמאל בשעת מען לעבט אן א מצוה קען מען אויך לעבן ס'איז אויך לעבן דער אלטער רבי זאגט דא אז בשעת א מענטש טוט נישט קיין מצוה איז איז דער אבר לעבט נישט פעלט אין אים חיות ער איז א א טויטער אבר דער קיום וחיות פון דער אבר פון דעם פון א אידן איז פארבונדען מיט טון א מצוה באמת דער נקודה רעדט דער אלטער רבי מער באריכות זייער שטארק אין אגרת התשובה אין תניא. דארטן רעדט דער רבי זייער שטארק, דער אלטער רבי זייער שטארק אז ס'איז דא עפעס א חילוק, זייער א א חילוק יסודי מאוד צווישן א איד מיט א גוי, און זייער און די לעבן זייערע, א גוי קריגט זיין, א גוי קריגט זיין לעבן פון שם אלוקים, א גוי קען לעבן אן פילן געטליכקייט קען ער לעבן, ער איז א מענטש, א מענ, וואס איז א מענטש? א מענטש איז א איז א איז א א מענטש מיט שכל מיט מידות, מיט א גוף מיט רמח איברים שס"ה גידים וואס האט ער וואס בשעת ער פילט נישט דער אייבישטער קען ער איז א לעבעדיגער מענטש וואס האט צו טון מיטן אייבישטן דער אלטער רבי זאגט אז א איד נישט איז אן אנדערע סארט זאך א איד'ס גשמיות'דיגן לעבן דארף זיין פארבונדן מיט אלוקות בגלוי ס'איז א פלא דער אלטער רבי זאגט דערפאר בזמן הבית בשעת די עניינים זענען געווען ווי זיי דארפן זיין בשעת איד האט געטון א עבירה און און עוונותיכם מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם קען ער נישט, און די עוונות זענען גורם אז ס'קען נישט ס'קען נישט זיין קיין גילוי אלוקות בתוכו בשעת א איד האט געטאן א עבירה, עוונותיכם מבדילין ביניכם לבין אלוקיכם, ס'קען נישט זיין התגלות אלוקות בשעת א מענטש רייסט זיך אפ דורך אן עבירה, און בזמן הבית האט דער איד נישט געקענט לעבן, קען מען נישט לעבן אזוי, ווייל א איד בעצם זיין לעבן, דער לעבן פון א איד איז בשעת ער פילט געטליכקייט, נישט אזוי ווי בשעת א מענטש, א מענטש. וואס וועט לעבן און זיין שכל ארבעט נישט. קען דאס דאס איז נישט קיין לעבן פון א מענטשן. דאס איז לעבן פון א פון א בעל חי נישט קיין לעבן פון א מענטשן. לעבן פון א מענטשן איז ווען ער קען פארשטיין ער קען טראכטן ער קען מתבונן זיין דאס איז די לעבן פון א מענטש. לעבן אן קענען פארשטיין אן קענען טראכטן דאס איז נישט קיין מענטש דאס איז דאס איז א בהמה דאס איז נישט לעבן פון א פון א פון א בן אדם. על דרך זה דער נשמה פון א איד דער לעבן פון א איד בגשמיות נישט עפעס א רוחניות'דיגער זאך דער לעבן פון א איד באמיתיות קען זיין נאר בשעת אלוקות איז בגלוי.

עכ"פ בכללות פילט ער יא געטליכקייט דערפאר האט ער יא געקענט לעבן, אויב די עבירות וואס וואס רייסן אים אפ אינגאנצן פון פילן געטליכקייט האט ער נישט געקענט לעבן כפשוטו בגשמיות. דער דער חיוב כרת איז נישט אן עונש אויף אן עבירה, דער חיוב כרת איז דאס א דאס א תוצאה טבעית פון דער עבירה, אז דער עבירה רייסט אים אפ פון געטליכקייט, אז ער קען נישט פילן געטליכקייט און זיין גאנצע לעבן איז דאך פילן געטליכקייט, איז ער געשטארבן כפשוטו בגשמיות. ממש אזוי בגשמיות. בזמן הגלות, אי גלות איז דער פשט אז דער ענין, דער מהות פון א אידן איז באהאלטן. ס'איז אויך א פלא ווי עס ארבעט, אבער בזמן הגלות, דער מהות פון א אידן בעצם איז געבליבן דעם ענין אז וואס איז א איד? א איד איז, א איד איז א מענטש וואס פילט גאט. א איד וואס, א איד איז א מענטש וואס לעבט מיטן אייבערשטן. דאס איז א איד. בזמן הבית בשעת די עניינים זענען געווען בהתגלות. בשעת א איד וואס לעבט נישט מיטן אייבערשטן לעבט ער נישט, האט ער נישט געלעבט כפשוטו, אין גלות איז געווארן אזא מין סארט מצב אז א איד, מען דארף פארשטיין ווי עס ארבעט, אבער אז א איד קען לעבן בגשמיות אן אן זיין פארבונדן מיט זיין מהות, א איד קען האבן גשמיות'דיגע לעבן פון קליפות, פון א גוי'ס לעבן, ס'איז א פלא ווי עס ארבעט. ס'איז נישט דער פשט אז דער איד בלייבט א איד, און א איד מצד מציאותו הגשמית, מצד זיין גשמיות'דיגע מציאות איז ער, אין וואס באשטייט זיין גשמיות'דיגע לעבן? פילן געטליכקייט. און בזמן הגלות קען ער לעבן אן פילן געטליכקייט. פארוואס איז דאס? ווייל ער קען מקבל זיין זיין גשמיות'דיגע לעבן פון דער מקור פון וואנעט א גוי קריגט. ווי קען ער קריגן פון א גוי קריגט אז ער איז א איד? א פלא. אבער אגב דאס איז דער אלטער רבי רעדט ארום אין תניא דא, דאס זאגט דער אלטער רבי דא אבער כי שלימות איברי הנפש תלוי בהמשכת איברים דמלכא, די שלימות פון די איברים פון די נשמה פון דעם חיות פון א אידן איז תלוי אין ממשיך זיין די איברים פונעם אייבערשטן, ממשיך זיין די חיות פונעם אייבערשטן שהן המצוות שהן הן חיות איברי הנפש שבלעדם אין להם קיום וחיות, אן מצוות אן זיין פארבונדן מיטן אייבערשטן, קען א מענטש נישט לעבן. און סתם ס'קומט אויס א א על פי חסידות קומט אויס דעם ענין אז תורה ומצוות די רמח איברים דעם בשעת מ'זאגט כי הם חיינו כי הם חיינו מיינט נישט גלאט אזוי אז א איד דארף עפעס דארף האבן א חיות אין מצוות כי הם חיינו מיינט פשוטו כמשמעו א איד'ס גשמיות'דיגן לעבן איז פארבונדן מיט א מצוה. דאס א איד באשטייט פון רמח איברים און שסה גידים בכדי אז זיי זאלן, בזמן הבית איז געווען אזוי בשעת דער אמת איז געווען בהתגלות, בכדי א איד זאל לעבן בגשמיות כפשוטו האט ער געדארפט טון מצוות, על דרך בכדי מען זאל לעבן בגשמיות דארף מען עסן, אז א מענטש עסט איז עס נישט קיין מצוה צו מען דארף, א מענטש עסט ווייל עס איז דא א מצוה צו עסן, אז ער וויל לעבן דארף ער עסן, בכדי אז דער נשמה, דער לעבן זיינער זיין פארבונדן מיט זיין גוף מוז ער עסן, אז מען עסט נישט איז ווערט נישט ווערט ווערט אפגעריסן דער נשמה פונעם גוף, על דרך זה באמיתית הענינים איז דאס א מצוה, א מצוה איז דעם דעם זאך וואס פארבינדט א איד מיטן אייבערשטן, און מיט דעם קען א איד לעבן, אן דעם קשר מיטן אייבערשטן קען א איד ניט לעבן, פשוטו כמשמעו, פשוטו כמשמעו, דאס ובלעדם אין להם קיום וחיות. על כל פנים בזמן הגלות וואס איז דא אזא וואס איז א היכי תמצא וואס מען קען לעבן אן אן א מצוה, און בזמן הבית איז אויך געווען אזא מין סארט מושג אויב מען האט עובר געווען אויף אן עבירה וואס רייסט נישט אפ די מענטש אינגאנצן, געוויסע עבירות וואס וואס וואס בדוגמת א מענטש וואס מען קען לעבן אפילו אז מען האט נישט קיין האנט חס ושלום קען מען לעבן, אן א הארץ קען מען נישט לעבן, אן א קאפ קען מען נישט לעבן, עס איז דא געוויסע איברים וואס אן זיי קען מען לעבן, על דרך זה הגם אז דער חיות אין דעם איבר איז תלוי אין דער מצוה, אבער אפילו בשעת מען האט מבטל געווען א מצוה קען מען לעבן אן דעם, אבער אבער קיין תמים קיין גאנצער איז ער נישט, פאלט ביי אים א איבר. זאגט זאגט אלטער רבי אזוי אכן אם כבר חטא על הנפש ופגם באיזה מצוה הן שעבר על לא תעשה או שביטל מצוות עשה צריך לתקן הפגם והחיסרון ומה תהא תקנתו, דאס איז די פראבלעם. די שאלה איז אזוי, וואס וואס שטעלט דא די אלטע רבי אזוי על פי נגלה די פשט, וואס איז דער וואס וואס דארף מען אנקומען צו תשובה, א מענטש, די אייבישטער האט, בפשטות ווי מען לערנט איז, די אייבישטער האט געגעבען א מענטשן תריג מצוות, רמח מצוות עשה, שסה מצוות לא תעשה, בשעת א מענטש האט נישט געטון וואס די אייבישטער וויל, באקומט ער א עונש, די אייבישטער האט אים געהייסן טון כך וכך, ער האט נישט געפאלגט, אז דו פאלגסט נישט דארף דארף מען דיר דארף מען דיר מעניש זיין. ס'איז דא א, ווי מען זאגט, א קאנסעקווענץ פון דעם וואס מען פאלגט נישט דער אייבערשטער. דער אייבערשטער איז א מלך און מיר זענען זיינע עבדים, אויב מען טוט נישט וואס ער הייסט, קריגט מען א עונש. וואס איז דער פעולה פון תשובה? תשובה, א מענטש, בשעת א מענטש, דער אייבערשטער איז א רחמן, בשעת מען בעט אים, מען בעט אים מחילה, דאס איז די מצוה פון ווידוי, מען בעט ביים אייבערשטן ער זאל אונז מוחל זיין אויף דעם וואס מיר האבן געטאן א עבירה, און מען איז מקבל אויף זיך אז מכאן ולהבא וועל איך קיינמאל נישט טון נאכאמאל, דער אייבערשטער איז א. איז א רחמיו על כל מעשיו איז ער איז ער מוחל כפשוטו איז דארף מען נישט האבן עפעס קיין כח מיוחד אין תשובה ס'איז נישט עפעס א גרויסע קשיא וואס זאל איך טון בשעת איך האב געטון א עבירה וואס זאלסטו טון אזוי ווי בנוהג שבעולם נאך א סך מאל יעדע מאל ס'איז דא א באלעבאס מיט א מיט א מיט א עבד א באלעבאס מיט מיט ארבעטער וואס טוט וואס וואס וואס טוט מען בשעת דער ארבעטער האט עפעס מועל געווען אין דעם וואס דער באלעבאס הייסט אים ער האט אים געבעטן טו כך וכך און דער ארבעטער האט געטון קאפויער.

וואס איז דער גרויסע וואס איז די גרויסע פרשה פון תשובה? ס'א א א זאך וואס וואס בנוהג שבעולם. ווי ווי ס'איז מבואר על פי פנימיות העניינים איז דער בשעת א איד טוט א מצוה וואס טוט א איד? א איד'ס לעבן איז פארבונדען מיט א מצוה. אן א מצוה פעלט אים פעלט אים פשוט לעבן. פעלט אים לעבן. איז איז וואס און און ס'דא דאך א ענין פון תמים תהיה עם הויה אלוקיך, א איד דארף זיין א גאנצער. דערצו, א איד דארף זיין א גאנצער, אפילו לאמיר זאגן אז אונז ארט נישט מיר זענען נישט גאנץ מיטן אייבערשטן, אבער א איד אן בשעת ער האט געטאן א עבירה צו ער האט פארפעלט א מצוה, פעלט ביי אים א איבר, פעלט ביי אים א חלק פון זיין חיות, פעלט אים א איבר, איז ער א בעל מום. ווי וועט מען מתקן זיין אז אין דעם איבר זאל נמשך ווערן חיות? איז א מענטש, אזוי ווי בגשמיות כפשוטו, א מענטש פארלירט אן איבר, ס'ווערט אפגעהאקט א איבר פון אים. און ווי קען מען מתקן זיין דעם ענין? אין תניא רעדט אלטער רבי אביסל מער פרטים אין דעם שאלה ווי קען תשובה ארבעטן, ס'איז נישט סתם א זאך וואס דער אייבערשטער ווערט אין כעס, און ווען מען טוט תשובה איז ער מוחל, בשעת מען טוט נישט א מצוה ווערט א גרעסערע הפסד ביי א מענטש, פארלירט עפעס, ווי קען מען משלים זיין דעם זאך וואס מען האט פארלוירן? דער אלטער רבי אין אגרת התשובה למשל אין פרק א' זאגט אז מען קען דאס טאקע נישט משלים זיין. תשובה קען נישט משלים זיין א זאך וואס מען האט פארפאלן, וואס מען האט שוין פארפעלט, בלשון הגמרא, אז מעוות לא יוכל לתקן זה ש זה שביטל קריאת שמע של ערבית או של שחרית, א מענטש א מענטש האט געדארפט טון א מצוה זונטאג, ער האט עס נישט געטון, מען קען קיינמאל נישט משלים זיין דאס וואס מען האט יעמאלט געדארפט טון, מען האט עס נישט געטון. און וואס איז דער עומק הענינים, וואס האט מען פארפעלט בשעת מען האט נישט געטון דער מצוה יענעם טאג, וואס מען האט פארפעלט איז אז יענעם טאג, מיר פארשטייען דאס נישט ווייל מיר פילן נישט ביי אונז, איך האב א אבר היינט האב איך האב איך יענע טאג געווען א בעל מום היינט בין איך שוין היינט בין איך שוין גענומען קער פון דעם מום איך האב שוין איך האב נישט געלייגט תפילין יענעם זונטאג היינט האב איך געלייגט תפילין מיין האנט היינט היינט איז מיין היינט איז מיין האנט ווי ס'דארף צו זיין די מעשה איז אבער נישט אזוי שטייט אין דאס שטייט איך שטייט אין קבלה אסאך אז יעדער יעדער טאג איז א באזונדער לאמיר זאגן עס אין אזא מין סארט שפראך יעדער דער יעדער טאג דארף דער האנט לייגן תפילין? און דער דער האנט וואס איז געווען זונטאג איז נישט דער זעלבער האנט וואס איז מאנטאג, איז דער זונטאג'דיגער האנט איז א האנט אן תפילין, איז ער איז ער א בעל מום? היינט מאנטאג קענסטו זיין נישט קיין בעל מום, היינט מאנטאג האסטו געלייגט תפילין, אבער דער האנט פון זונטאג האט נישט געלייגט קיין תפילין, איז ער א בעל מום? פעלט עס ביי אים? ווי קען מען צוריק אויפמאכן דעם האנט וואס מען האט נישט? דאס איז לא יוכל לתקן, די אלטער רבי זאגט טאקע אז ס'גייט נישט, מ'קען דאס טאקע נישט משלים זיין, ס'איז א זאך בעבר לא הניח הנחת תפילין, וואס קען תשובה יא העלפן? דאס שטייט אז ס'איז א בעז ה שטייט דאס אין מנחת חינוך אויכעט, די אלטער רבי ברענגט עס ארויס אויך אין אגרת התשובה אביסל אין דעם ערשטן פרק, אז ס'איז דא צוויי חלקים אין תשובה בכלל, ס'איז דא איין זאך אין תשובה אז ס'מתקן דעם מענטשן מכאן ולהבא,

וואס איז צוגעגעבן געווארן צו אים, דאס קען מען, דאס קען מען יא טון, אבער בשעת, בשעת א מצוות עשה וואס ער האט געדארפט עפעס טון און ער האט עס פארפעלט, ווי קען מען דאס משלים זיין דורך תשובה? מוחל זיין וועט נישט העלפן, איך בין מוחל דאס האסט עס נישט געטון, אבער איך האב עס נישט געטון, ווי קען תשובה דאס העלפן? דאס, דאס, דאס איז די שאלה דא, דאס פרעגט די אלטע רבי דא, אך אם כבר חטא על הנפש ופגם באיזה מצוה, הן שעבר על עשה א גרעסער חידוש ווי דער אלטע רבי זאגט דא, הן שעבר על לא תעשה או שביטל מצות עשה,

דאס זאגט די אלטע רבי א חידוש אז דער פראבלעם פון תשובה אויף מתקן זיין א חיסרון, מתקן זיין עפעס וואס מען האט פארפעלט, איז דאס סיי אז מען האט עובר געווען אויף א לא תעשה, דאס זאגט ער פריער גאר, הן שעבר על לא תעשה או שביטל מצות עשה, וצריך לתקן, דא רעדט ער מתקן זיין, נישט אפרייניגן, דא רעדט ער מתקן זיין א חיסרון, דאס זאגט ער אויכעט לגבי מצות לא תעשה, און די מעשה איז אז דאס איז אויכעט. די גמרא זאגט דאך אז אין קידושין אז ישב ולא עבר עבירה איז כמקבל שכר כאילו עשה מצוה, בפשטות מיינט עס אז אזוי ווי ס'איז דא אן אנשטרענגונג טון א מצוה קריגט מען שכר אויף די אנשטרענגונג טון א מצוה, קריגט מען די זעלבן שכר אויפן אנשטרענגען פון אפהאלטן זיך נישט טון א עבירה. למעשה על פי חסידות איז די פשט, דער אלטער רבי רעדט דאס אסאך אין ליקוטי תורה, פרשת פקודי, אז בעצם יעדע מצוה סיי מצוות עשה סיי מצוות לא תעשה איז ממשיך א אור אויפן מענטשן, ווי געזאגט פריער דער רמח מצוות עשה ושסה לא תעשה זענען כנגד רמח איברים שסה גידים, און די שסה גידים דארפן אויך זיין פארבונדן מיטן אייבערשטן, דארפן זיי אויך האבן א גילוי אלוקי, דארפן זיי אויך האבן עפעס א געטליכער לעבן וואס זאלן באלעבן די גידים, דארף מען דאך זאגן אז די לא תעשה איז כנגד שסה גידים, מוז מען דאך זאגן אז דורך נישט טון א עבירה ווערט נמשך ליכטיגקייט צום מענטשן. נאר ס'איז דא צוויי אופנים ווי דער געטליכער ליכטיגקייט קומט אן צו א מענטש, ס'איז דא איין אופן איז בשעת מען טוט א, מען מאכט א כלי, מען ברענגט אים אריין, דאס איז דער רמח מצוות עשה, מען טוט א מעשה וואס ברענגט דעם אייבערשטן אריין אין זיך, דאס איז איין אופן, דערנאך איז דא א צווייטע אופן בשעת א מענטש האלט זיך אפ פון טון עפעס וואס ער וויל, דאס מאכט אים אויך א כלי, דער אלטער רבי זאגט גאר דאס איז נאך א טיפערע כלי פון טון א מצוה, טון א מצוה, אויפמאכן א כלי. דאס איז איין זאך, א מענטש מאכט מאכט א כלי, מיט דעם מיט דעם ווערט ער אויכעט א כלי, מיט דעם ברענגט ער אויכעט געטליכקייט. בשעת א מענטש אבער האלט זיך אפ פון א זאך וואס ער וויל טון, ער זיך ער לייגט זיך אויף א זייט, אין א געוויסער זין איז דאס מאכט ער אים א שטארקערע כלי צו אלוקות ווי ביי מצות עשה, ווייל אין מצות עשה איז דא דער זיין ער טוט עפעס, ער מאכט עפעס, איז אלעמאל ווערט איז דא אריינגעמישט, זיין אייגענע מציאות, זיין געפיל וואס ער האט אין דער מצוה, און זיין זיין זיין זיין חיות וואס ער האט אין דער מצוה. ס'איז נישט וואס ער גיט אפ פלאץ פאר'ן אייבערשטן. ביי מצוות מצוות לא תעשה איז נישטא קיין שום השתתפות פון דעם רגש האדם אין דעם, ס'איז נישטא קיין טון וואס ער לייגט אריין זיין געפיל. פארקערט, ער האלט זיך אפ פאר'ן ער האלט זיך אפ צוליב דעם וואס דער אייבערשטער האט אים געהייסן. ער לייגט זיך אויף א זייט, איך וויל עסן די נבילה. איך עס נישט, איך האלט זיך אפ פארן אייבערשטן, אין דעם מאכט א מענטש אין א געוויסע זין אסאך א טיפערע כלי ווי בשעת ער טוט א מצוה. אין א לא תעשה, סתם ס'איז א מורא'דיגע זאך, בשעת א מענטש אין א לא תעשה ווערט ער מער א כלי צו געטלעקייט ווי דורך א מצוות עשה, א העכערע דרגה פון געטלעקייט ווי א מצוות עשה, אין מצוות עשה טוט ער דאך עפעס, ער מאכט דעם כלי, אז דו מאכסט דעם כלי איז אמאל מעורב אין דעם עפעס עפעס מעשה ידיו של האדם. אין א לא תעשה וואס פאר א כלי מאכסטו דו מאכסט א כלי מיט דעם וואס וואס דו פתחו לי כחודו של מחט, דער אייבערשטער בעט מען זאל מען זאל מען זאל אים סך הכל מאכן פלאץ פאר אים, עפן אויף די טיר, איך איך ס'איז אוועק נעמען דעם שלאס, מאך פלאץ פאר מיר, לייג זיך לייג זיך אוועק אביסל אוועק אויפן זייט, איך וויל אריין קומען, דו דארפסט נישט מאכן קיין כלי א פלאץ וואס זאל מיר וואס זאל מיר אננעמען, איך וויל קומען צו דיר, נאר לאז מיר אנקומען. לייג זיך אן א זייט און לאז מיר אנקומען, דאס איז אן אנדערע סארט כלי בכלל, מצוות לא תעשה, און לפי דעם הסבר בשעת א איד האט עובר געווען אויף א מצוות לא תעשה, איז דא דא צוויי פראבלעמען, איין זאך בשעת א מענטש האט געטאן א מצוות לא תעשה ווערט צוגעקומען לכלוך, און דאס איז דער אלטער רבי רעדט נישט וועגן דעם אין דעם מאמר, דאס קען מען מסכם זיין, דאס רעדט ער, דאס דאס דארף נישט אנקומען צו דער טיפער הסבר וואס ער גיבט דא דער אנכי מצווך דער כח וואס איז דא אין תשובה דער תשובה דער כח פון אנכי אויף צו אוועקנעמען דעם לכלוך דארף נישט אנקומען צו דעם כח פון פון אנכי.

איז תשובה אליין נעמט קער פון אלע פראבלעמען. ושב איז אינו זז משם עד שמוחלין לו, אבער עובר א מצוות לא תעשה ושב, איז דארף מען האבן סיי תשובה סיי יום כיפור, פארוואס? ווייל אויף יום כיפור שטייט לפני הוויה תטהרו, זעט מען אז א מצוות עשה העלפט נישט קיין תשובה, דער אלטער רבי רעדט, דארט רעדט עס דער אלטער רבי אויכעט. און דער אלטער רבי פרעגט דארטן, מ'מיינט דארט ווערט אלס זעהן זעה איך עס נישט דא, און דער אלטער רבי פרעגט דארטן, ווי קומט עס אז מצוות עשה מיט תשובה אליין ווערט אלס ווערט אלס אלס אין ארדענונג, מצוות לא תעשה איז דארף מען אנקומען צו יום כיפור אויכעט, לכאורה איז מצוות עשה אסאך מער א הארבערע זאך, עשה איז דאך דוחה לא תעשה, און מ'זעט דאך אז עשה איז אסאך מער א א דבר חמור, ווי קומט עס לגבי תשובה איז עשה גאר דא תשובה אליין, איז דארטן איז דער אלטער רבי מסביר אז תשובה נעמט נישט קער. פון דער פראבלעם פון א מצות עשה. תשובה קען נישט העלפן פאר א מצות עשה. תשובה קען נאר העלפן ווען א מצות עשה אז דו האסט פארפעלט, האסטו פארפעלט, פארפאלן, וואס קען מען טון? סך הכל, בשעת א מענטש האט עובר געווען אויף א מצות עשה, חוץ פון דעם וואס ער האט וואס ער האט פארפעלט דער המשכת האור, וואס ער האט געדארפט ממשיך זיין דורך מקיים זיין די מצוה, וואס דאס קען מען נישט דאס קען מען נישט ערלעדיגן דורך תשובה, דאס איז שוין פארפאלן. די איינציגע זאך וואס תשובה קען מסד קען ארויסהעלפן ביי מצוה עשה איז אז א מענטש וואס טוט בשעת ער איז עובר אויף מצוה עשה ווערט ער א רשע ווערט ער א מורד במלכותו של הקדוש ברוך הוא דער אייבערשטער האט געהייסן ער האט נישט געפאלגט איז תשובה קען אוועקנעמען דעם דעם דעם דעם נקודה וואס א מענטש איז געווארן א פורק עול קען צוריק אריינברענגען דער מענטשן אין דעם כלל פון עבדי השם בשעת א מענטש טוט אן עבירה און ער מבטל מצוה עשה איז ווערט דער מענטש ווערט משתנה זיין זיין זיין גדר על פי תורה ער ווערט א רשע על פי תורה. על פי תורה ווערט ער אנגערופען א רשע, אין אין ביטול מצות עשה ווערט משתנה דעם דעם על פי הלכה ווערט משתנה דעם גדר דעם גדר נישט קיין נפקא מינה להלכה איז צופיל נישטא ער איז נאך אלץ כשר לעדות אויב ס'נישט א עבירה שיש בה מלקות אבער ער הייסט א רשע על פי דין ס'נישט עפעס א נישט קיין ענין די גמרא זאגט נקרא רשע עובר מצות עשה איז שוין נקרא רשע איז דאס הייסט ער איז שוין נישט אין דעם כלל פון עבדי השם על פי הלכה אזא אזא מין סארט הגדרה איז פאראן. אלטער רבי זאגט עפעס, איך געדענק נישט וואו, אלטער רבי ברענגט אין שלחן ערוך אין הלכות פסח איז דאס, בנוגע צו בשעת מען ליינט, איך ווייס נישט וואו דער מקור פון דער לאו, בשעת מען ליינט קריאת שמע נאך חצות, א דין דרבנן, מען טאר נישט ליינען קריאת שמע נאך חצות, זאגט ער דארטן אז אימצער וואס ער איז פושע און ער ליינט קריאת שמע נאך חצות, הייסט ער אן עבריין. עס איז דא אזא מין סארט הגדרה על פי הלכה, א מענטש הייסט אן עבריין, עס איז דא א איד על פי הלכה ער איז א איד א מקבל עול מלכות שמים, ער איז בכלל עובדי השם, בשעת מען איז מבטל מצות עשה ווערט מען א ווערט מען א עפעס ארויס פון עובדי השם, ווערט מען מחוץ למחיצתו של הקדוש ברוך הוא כביכול, מען ווערט עפעס אן אנדער א רשע. אזוי ווי אן ארבעטער וואס האט עפעס מועל געווען, ער פארלירט זיין געטריישאפט צום באלעבאס, מען קען שוין נישט, צו די אסיפות קענסטו שוין נישט קומען, דו ביסט שוין נישט קיין געטרייער דא, א מענטש טוט אן עבירה, אפילו אפילו יעדער ביטול מצות עשה, פארלירט ער שוין א געוויסער מעין מיט די עבדי השם, עפעס אזא מין סארט, בשעת ער טוט דאס קען תשובה אלעמאל ארויסהעלפן, תשובה העלפט ארויס אז דאס ברענגט אריין א מענטש נאכאמאל אז ער ווערט א עבד השם, דאס איז תשובה אליין טוט אויף ביי יעדער זאך, סיי א עשה, לא תעשה, א מענטש מאכט אפ אז פון היינט און ווייטער גיי איך מער נישט טון די זאך, איז נקרא צדיק. דאס איז דאך דער טייטש אין די גמרא אין קידושין, אז המקדש אשה על מנת שאני צדיק גמור, שמא הרהר תשובה, דער הרהור תשובה אליין דאס ברענגט אים אריין צוריק שוין דאס, מיט דעם ווערט ער א צדיק גמור. אבער מתקן זיין, אוועק נעמען דעם לכלוך, ביי א מצות עשה מתקן זיין דאס וואס פארפעלט דאס קען מען בכלל נישט, ביי אן עבירה דארף מען אבער אפרייניגען דעם מענטש, ס'איז נישט גענוג אז דו ביסט געווארן א עבד השם, דו קענסט זיין א עבד השם און א געטרייער, ווייל פון היינט און ווייטער האסטו מחליט געווען זיין א גוטער א גוטער עבד, אבער דו ביסט א שמוציגער, ס'דא עפעס שמוץ אין דיין נשמה, ס'דא עפעס שמוץ, ס'דא עפעס נבילה, דארף מען דאס אויסרייניגען, דאס קען נאר יום כיפור אויסרייניגען, לפני הוויה, אבער דער כח פון אפרייניגען דעם לכלוך איז לאו דווקא פארבונדען מיט דעם כח פון אנכי. ס'שטייט טאקע אז לפני הוויה תטהרו, ס'איז דאך העכער פון שם הוויה, אבער ס'איז נאך נישט דער קנעטש וואס דער אלטער רבי רעדט דא אין דער מאמר אז ס'איז דא א ספעציעלער כח פון תשובה וואס שטאמט דווקא פון עצמותו של הקדוש ברוך הוא פון אנכי, און דאס איז פארבונדען מיט דעם ענין פון מתקן זיין דער חיסרון, דא דער פלא אין תשובה אז תשובה קען טאקע ממלא זיין א זאך וואס מען האט פארפעלט. ס'הייסט א מענטש גייט, ס'גייט, וואס הייסט ער איז מיט תשובה, א מענטש גייט דורך א יאר דורך א ריבוי זאכן וואס מען האט פארפעלט, א ריבוי ענינים וואס מען האט פארפעלט,

עס קען זיין דער אלטער רבי זאגט עס נישט ארויס דא במפורש, אבער דער אלטער רבי טייטשט דא דעם סוג תשובה אלס א ענין מיוחד אין עשרת ימי תשובה. ס'הייסט בכלל בשעת א מענטש האט געטאן א עבירה, ער איז מחויב תשובה צו טאן, וואס פאר א תשובה איז ער מחויב צו טאן? אט אט די תשובה וואס נארמאל תשובה העלפט, תשובה העלפט אויף אויפן מאכן פון עושה רשע מאכן אים א עבד השם, און אויף מתקן זיין א לכלוך. אט אט דעם ענין מיוחד אין תשובה וואס תשובה קען ממלא זיין את החסר, אט אט דעם מיט בכדי צו אנקומען צו אזא דרגה אין תשובה דאס איז א דרגה מיוחדת, אנקומען צו דעם דרגה דארף מען דאס איז דאס עשרת ימי תשובה, קראוהו בהיותו קרוב, יעמאלט פארבינדט זיך דער מאור דער אנכי פארבינדט זיך נענטער מיט א אידן, יעמאלט קען א איד פארבינדען זיך מיט דעם כח,

איז איז איש שביטל מצוה עשה וצריך לתקן הפגם והחיסרון, מה תהיה תקנתו? וואס וועט זיין די תקנה אויף דעם? הנה על זה נאמר אויף דעם שטייט כי המצוה הזאת קאי על התשובה דלעיל מיניה, דער המצוה הזאת גייט עס אויף דער מצוה פון תשובה וואס ער רעדט פריער, פריער מיניה שטייט אז כי תשוב אל הוי', און אויף דעם זאגט ער שפעטער כי המצוה הזאת אשר אנכי מצווך, דאס הייסט אין פרשת ניצבים רעדט מען דעם תשובה וואס תשובה ממלא איז את החסר, איז דער פסוק מסביר ווי קען תשובה ממלא זיין את החסר? ווי קען תשובה מאכן מענטש מאכן א מענטש א גאנצער, מאכן אים פון א בעל מום מאכן אים א גאנצער מענטשן, איז דאס זאגט ער כי תשובה תש איז דאס זאגט ער כי המצוה אשר אנכי מצווך. תשובה תשב ה, וה' זו היא במילוי י', אלטער רבי איז שפעטער דאס מסביר וואס דאס מיינט, והיא המצוה אשר אנכי מי שאנכי מצווך כו', דאס גיבט אלטער רבי דעם קנעטש, דאס איז דער פסוק מסביר, אט אט דער כח אז די מצוה זאל משלים זיין את החסר, דער תשובה, איז אין דעם, פון וואס האט תשובה דער כח? ווייל ס'שטאמט פון אנכי מי שאנכי, דאס שטאמט פונעם אייבערשטן אליין, ווי ער איז העכער פון שמות, וואס איז דער פשט אין דעם מבאר ענין זה? לאמיר זען ווי דער אלטער רבי איז דאס מסביר, הנה תשובה היא בחינת רפואה כמו שכתוב ארפא משובתם, די תשובה איז רפואה, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, וואס איז רפואה על פי פשטות? כמו שרפואה גשמית זה חלק גוף עיקר היסר והעליונים הם החלק הגוף שעליהם יחיה האדם, דאס איז דאך א רפואה א תרופה איז דאך איז דאך מער טייער ס'איז אן אנדערע סארט אן אנדערע סארט מזון ווי נארמאלע עסן ס'איז אן אנדערע סארט זאך ס'איז אן אנדערע איכות.

אויב דער נפש האט עפעס א שוואכקייט, עפעס א מענטש איז בהתעלפות, דער אבר איז בשלימות, ביי א מענטש וואס וואס געפינט זיך בהתעלפות, א מענטש חלש, איז דער אבר א געזונטער אבר, דער נפש עפעס עפעס טרעפט ביים נפש אז ער ער רירט זיך אויף עפעס פון גוף, אי עסן אליין וועט נישט העלפן, מען דארף אנקומען צו תרופות, מען דארף אנקומען צו א רפואה, וואס טוט רפואה איז. אז מ'דערגייט אין א טיפערן ארט אין נפש, אין אזא מין סארט ארט אין נפש וואס ער קען באלעבן אפילו נישט קיין, ער קען אנקומען אויכעט אין נישט קיין געזונטן גוף. אין אנדערע ווערטער, מ'וואלט געזאגט אז עס איז דא צוויי דרגות אין נפש, לאמיר זאגן ס'איז דא איין דרגה פון נפש וואס ער האט אט די הגבלה, אז בכדי ער זאל זיין אין גוף דארף דער גוף זיין צוגעפאסט צו אים. דאס איז א דרגה אין נפש, בכדי אז ער זאל באלעבן דעם גוף, ער זאל זיך געפינען אין גוף, דארף דער גוף זיין צוגעפאסט צו אים. שכל, בכדי א מענטש זאל קענען פארשטיין, אז דער כח השכל זיינער זאל ארבעטן, דארף דער קאפ פשוט בגשמיות זיין א געזונטער, ער דארף עסן, זיין אויסגעשלאפן, אויסגערוט, בשעת דער קאפ איז א געזונטער, דער גוף איז א געזונטער, קען דער נפש אריינקומען אין גוף. בשעת דער גוף איז א שוואכער, איז דער נפש קען נישט אריינקומען אין אים, ער האט ער האט נישט וואו צו אנקומען, און ער האט די הגדרה אז ער דארף ער קען אנקומען נאר אין א פלאץ וואס קען אים נעמען, אז דער גוף איז א שוואכער קען ער אים נישט נעמען, ס'דא אבער דער דרגה אין נפש וואס ער האט נישט אויף זיך אזא הגבלה, ער איז נישט ער האט נישט די הגבלה וואו ער קען אנקומען, ער קען אנקומען וואו ער וויל אנקומען, ס'נישטא ער האט נישט אויף זיך די הגבלות, אויב ער וויל זיין אין גוף קען ער דורכנעמען דעם גוף אויך אן דעם וואס דער גוף איז א כלי צו אים. ס'איז דא אבער אזא מין אמאל בשעת א מענטש איז זייער נוגע א ענין, זייער נוגע פארשטיין א זאך, אז אפילו בשעת דער גוף איז פארמאטערט און דער קאפ איז נישט קיין אויסגעשלאפענער, וועט דער קאפ ארבעטן, וועט ער קלאפן קאפ אין וואנט און ער וועט דערגיין, ער וועט דערגיין דעם ענין, אפילו בשעת ער איז פארמאטערט. אזוי על דרך הרגיל, ווייל על דרך הרגיל וואלט ער נישט געקענט טראכטן אזא מין סארט עייפות, א מענטש איז נישט געשלאפן א נאכט וואלט ער נישט געקענט טראכטן בכלל, דער קאפ וואלט נישט געארבעט, בשעת א זאך איז שטארק נוגע, אפילו אז ער האט נישט אפגעשלאפן א גאנצע נאכט, קען ער זיצן פארטון זיך אין א ענין, אפילו אז דער קאפ איז פארמאטערט און אויסגעמוטשעט וועט ער יא קענען פארשטיין פארוואס ווייל דער ענין איז אים נוגע אין א טיפער אין א טיפער ארט אין זיין נפש פון סתם אזוי לערנען אין אזא מין סארט ארט אין נפש וואס דער גוף שפילט נישט קיין ראלע יעמאלט מיר נישט נוגע צו די גוף וויל מיר צו וויל מיר נישט. אויב איך וויל דארטן זיין וועל איך דארטן זיין, איך בעט ביי אים נישט קיין רשות. עס איז א דרגה פון נפש וואס האט אויף זיך נישט קיין מדידות, נישט האט ער די מדידות וואס האט אין זיך די כוחות הגלויים, די נידריגערע דרגות פון נפש. און על דרך זה, ס'איז דא שם הוויה און ס'איז דא אנכי. שם הוויה איז דער דרגה פון אלוקות, ער וויל אנקומען אין וועלט, ער וויל אז א איד זאל אים פילן, בכדי אז א איד זאל פילן געטליכקייט דארף ער זיין ראוי אויף דערויף. דארף ער זיין דארף ער זיין עפעס א כלי צו צו פילן געטליכקייט. א מענטש וועט ליגן וועט ליגן אין אין אין גשמיות ליגן אין עסן און טרינקען וועט ער נישט פילן געטליכקייט אז ער טוט א מצוה ער איידלט זיך אויס ער מאכט זיך א כלי יעמאלט קען ער פילן געטליכקייט דאס איז אלץ רעדט זיך אין א דרגה אין אלוקות וואס ער האט ער האט אויף זיך א הגדרה ער האט אויף זיך א א הגבלה וואס איז די הגבלה ער האט אויף זיך די הגבלה אז ער קען אנקומען אין א ארט וואס קען אים נעמען פשוט'ע הגבלה ער קען אנקומען אין א מח וואס דער מח איז א כלי אויף אים, א געזונטער מח, וואס הייסט א געזונטער מח? א מח וואס איז צוגעפאסט אויף צו הערן געטליכקייט, א מח וואס איז נישט צוגעפאסט אויף צו הערן געטליכקייט קען ער דארטן נישט אנקומען, אט אט די אלע הגבלות, דער אייבערשטער אליין איז העכער פון די אלע הגבלות, אנכי, וואס מען קען גארנישט פארטייטשן וואס איז דער אנכי, מיר האבן נישט קיין שום אהנונג וואס הייסט עס דער אייבערשטער אליין, באמת אויב ער וויל זיין ביי א אידן אין הארצן וועט ער ביי אים זיין אין הארצן, אויב ער וויל אז דיין אלע דיינע איברים זאלן זיין. פול דורכגענומען מיט געטליכקייט וועט ער זי דורכנעמען מיט געטליכקייט. און בשעת א איד האט פארפעלט א מצוה, האט פארפעלט א מצוה, איז זיין אבר, האט ער ביי זיך א אבר מקולקל, יענער אבר איז נישט קיין כלי אויף געטליכקייט, איז במה דברים אמורים אז דער אבר קען נישט נעמען געטליכקייט ווייל דער אבר האט קיין מצוה נישט געטון, ס'איז דא עפעס א האנט וואס האט קיין תפילין נישט געלייגט, איז דער האנט פעלט ביי אים חיות פון געטליכקייט, פעלט ביי אים חיות פון קדושה, ווי קען מען אריינברענגען חיות פון קדושה אז דער האנט, דער האנט שלאפט, ער האט נישט געלייגט קיין תפילין, בשעת מען טוט תשובה קען אנקומען חיות אין דער האנט אפילו בשעת מען האט נישט געטאן קיין מצוה, ווי איז דאס? ווי אזוי? זאג, איז דער אלטער רבי מסביר וואו איז דא די הגבלה? אז אויב ער האט נישט געמאכט קיין כלי אויף זיין צוגעפאסט צו אים קען ער נישט אנקומען, דאס איז אלץ אז מען רעדט אין א נידעריגערע דרגה אין געטליכקייט, א דרגה פון געטליכקייט וואס איז פארבונדען מיט שמות, מיט שם הוויה, און נאר יעמאלט איז דא אויף דעם די הגדרה אז אויב אויב דו גרייסט זיך נישט אויף מיר, און אויב דו ביסט נישט צוגעפאסט אויף צו מיר פילן קען איך נישט אנקומען צו דיר. מה שאין כן ביים אייבערשטן אליין ומי יאמר לו מה תעשה, ער האט נישט די הגדרות, דער אייבערשטער אליין קען אנקומען וואו ער וויל אנקומען, א זאך וואס איז א אבר מקולקל קען ער דארטן אויך זיין, אזוי ווי אין דער טיפעניש פון נפש, אין דער עומק הנפש קען ער זיין אפילו בשעת א מענטש איז פארמאטערט קען ער, וועט ער וועט ער דורכקומען אין מח. דאס איז דער כח פון רפואה, די רפואה דערוועקט אט אט דעם חלק פון נפש וואס קען וואס קען באלעבן דעם מענטשן אפילו בשעת דער מענטש איז נישט קיין כלי אויף, ער קען באלעבן דעם גוף אפילו בשעת גוף איז א קראנק, אויף באלעבן א קראנקן גוף דארף מען דערוועקן א טיפערן דרגה אין נפש, דאס איז דאס איז דער ענין פון רפואה, א איד וואס האט וואס האט וואס האט וואס האט פארפעלט א מצוה איז ווערט ער א בעל מום, ס'איז נישט סתם א קראנקן, ס'איז א קראנקן ס'פעלט ביי אים א גאנצן לעבן פון א אבר. ווי קען מען דארטן ממשיך זיין קדושה, ווי קען מען ממשיך זיין געטליכקייט אין דעם אבר אז ער איז נישט ראוי אויף דערויף, ער האט קיין מצוה נישט געטאן? תשובה דערגייט אין אזא מין סארט דרגה אין געטליכקייט וואס האט נישט אויף זיך די הגדרה אז מען דארף זיין גרייט אויף אים בכדי ער זאל קומען, אויב ער וויל דארטן זיין וועט ער דארטן אנקומען. דאס זאגט דער אלטער רבי, זאג עס אין מער.

דער הסבר אז הוויה דאס האט אויף זיך די הגדרה אז ער דארף האבן א כלי, מה שאין כן אנכי דארף נישט אנקומען צו א כלי, ער האט נישט די הגבלות, דער הסבר שטייט מער אין די שפעטערדיגע מאמרים, דער אלטער רבי איז דאס מער מפרש אין דער מאמר שוש אשיש, שוש אשיש בהוויה תגל נפשי באלקי, וועלכע קטע דארף מען געקוקט האבן דארט אין דער אלטער רבי, דער אלטער רבי רעדט מער בפרטיות וועגן דעם, דף מ"ט איז דאס. ווער פארקוקט דא? אקעי. סאו אין דער מאמר רעדט ער, כ'דענק נישט וואו אין דער ביאור צו אין דער פנים. אבער לאמיר ממשיך זיין דא אין דער מאמר. אה. לאמיר לאמיר איבערהיפן ביז דער שורה, דער שורה פאנגט זיך אן כו', והנה עיקר התשובה בלב. ממעמקים, די יענער קטע דארטן דער אלטער רבי רעדן לאחר וואס מיר פארשטיין אז דער כח פון תשובה איז וואס תשובה דערגייט אין אנכי העכער פון שם הוויה איז די שאלה ווי טאקע קען א איד דערגיין צו שם הוויה? ווי קען א איד דערגיין צו אנכי? ווי קען מען ממשיך זיין? ווי קען מען דערגרייכן אט די דרגה אין געטליכקייט וואס איז נאך העכער וואס אין עצמותו יתברך אליין דעם אייבערשטן אליין? א מצוה, א בכדי צו דערגרייכן צו שם הוויה, דערגרייכן צו דעם דרגה אין געטליכקייט וואס איז צוגעפאסט צו מיר, א דרגה אין געטליכקייט וואס קען, וואס איך קען דערפילן, איך קען מרגיש זיין, איך קען נעמען, דאס דאס איז דאך א מצוה. ווי קען איך דערגיין צו דעם דרגה אין, צו דעם אייבערשטן אליין? עצמותו יתברך, און אים ממשיך זיין אז ער זאל מיר באלעבן, דאס דארף מען דערגיין צו דער דרגה פון אנכי, און אים אריינברענגען אין זיך. דאס איז דאך א מורא'דיג אויפטו תשובה, אריינברענגען דעם אנכי און ער זאל מיר באלעבן. ער זאל מיר באלעבן, על דרך ביי רפואה, וואס טוט רפואה? רפואה איז ממשיך א טיפערע דרגה פון נפש, און יענע דרגה פון נפש, ער באלעבט א קראנקע מענטשן. ס'נישט די זעלבע חיות פון א געזונטן מענטשן. דער חיות פון א געזונטן מענטשן קען נישט אנקומען צו א קראנקן. דער חיות פון א קראנקן איז א טיפערע דרגה אין חיות דערפאר קען עס אנקומען טאקע אין א קראנקן גוף. ווי קען א מענטש טאקע ממשיך זיין אט דעם אנכי און דאס זאל אים באלעבן? זאגט דער אלטער רבי, דאס איז תשובה. וואס איז תשובה? עיקר התשובה בלב, ממעמקים, מעומקא דליבא לצעוק אל השם בצר לו כמו שכתוב צעק ליבם, ליבם דווקא. וצעק לשון אסיפה. דער נקודה איז. אז א מצ א תשובה מאנט פון ארויס פון א מענטשן אסאך א טיפערע א טיפערע בענקעניש צום אייבערשטן ווי סתם א מצוה. די עבודה פון מצוות בכלל איז פאר וואס איז דער וואס אין וואס באשטייט א מצוה א מצוה באשטייט אין דעם דער אייבערשטער איז מיין בעל הבית ער האט מיר געהייסן דארף איך אים פאלגן דאס איז א מצוה ס'דא דרגות אין וויפיל א מענטש גייט פאלגן דעם אייבערשטן. וואס אלץ, אויף ווי טיף איז זיין איבערגעגעבנקייט צום אייבערשטן, דאס אלץ, דאס אלץ, ער איז מיין באלעבאס און איך דארף אים פאלגן. תשובה איז אן אנדערע סארט זאך, תשובה איז אז א מענטש פילט ביי זיך אז ער קען נישט אנגיין, ער קען נישט לעבן אן דעם אייבערשטן. דאס איז צעק ליבם אל הוויה, דער אלטער רבי טייטשט צעק מיט די לשון אסיפה, ס'איז דא אמאל, ווען ס'דא אמאל, א מענטש בכלל קען מען טון א זאך, מ'קען לערנען, מ'קען דאווענען, און בשעת מעשה קען מען קען מען משים לב זיין צו אנדערע זאכן, א מענטש קען מיטן לערנען ליקוטי תורה און מבחין זיין אז ס'דא אזא זאך פליט און אזא זאך טוט זיך, דער קאפ איז נישט אינגאנצן אריינגענומען אין דעם וואס ער טוט. ס'דא אמאל בשעת א מענטש איז פארדייגעט פון א ענין וואס אין דעם ליגט זיין גאנצן לעבן, א מענטש וואס איז פארדייגעט אין דעם, זיין גאנצע פרנסה איז תלוי אויף א געוויסער סארט זאך, בשעת א מענטש איז גוט טרוד, ער איז פארנומען מיט א ענין וואס זיין גאנצע לעבן איז תלוי אין דעם, קען ער נישט טראכטן וועגן קיין אנדערע זאך נישט, וועט ער קיין זאך נישט מבחין זיין, ער וועט נישט קענען משים לב זיין צו עפעס אנדערש, ווייל זיין גאנצער נפש, זיין גאנצע לעבן ליגט אין דעם פרט. אזוי בשעת מען לערנט, בשעת מען עסט, כ'ווייס ווי דער איז א חלק פון מענטשן פארבונדן מיט דעם התעסקות, איז האט ער עפעס חלקים פנויים אין זיך, וואס קענען מרגיש זיין אנדערע זאכן וואס טוט זיך, ער קען מבחין זיין אין אנדערע ענינים, בשעת אבער א מענטש איז, בשעת א מענטש איז פארנומען מיט א זאך, וואס דער זאך אין דעם ליגט זיין גאנצן לעבן כפשוטו, איז האט ער נישט קיין ארט, האט ער נישט קיין מקום פנוי טראכטן וועגן עפעס אנדערש. דער אלטער רבי טייטש תשובה מיינט צעק ליבם צעק מלשון אסיפה, צעק לשון אסיפה כמו ויצעק איש אפרים, שיאסוף אליו יתברך ליבו רוחו ונשמתו. דאס הייסט, ווען קען א, ווען ווערט א מענטש אינגאנצן צונויפגעקליבן, אלע זיינע כוחות ווערן צונויפגעקליבן און ער קען גארנישט טראכטן עפעס אנדערש, אלע זיינע כוחות ווערן נאסף, ווערן צונויפגעקליבן און ער טראכט נאר וועגן פארבינדן זיך מיטן אייבערשטן, בשעת א מענטש דערהערט אז דער נקודת החיות זיינע אן געטליכקייט איז איז זיין גאנצע לעבן גארנישט נישט ווערט. דעם הרגש איז נישטא ביי מצוות. מצוות איז, א מצוה איז א תנועה פון איבערגעגעבנקייט. פון פון געטריישאפט צום אייבערשטן, היציאה מארץ מצרים, איך דארף זיך פירן ווי, איך דארף זיך פירן ווי ער הייסט מיר. תשובה איז אן אנדער דערהער, תשובה איז א מענטש בענקט זיך, ער דערהערט אז אן דעם אייבערשטן איז זיין גאנצע, האט ער נישט קיין לעבן, זיין גאנצע זיין נקודה, זיין פינטעלע פארבונדן מיטן אייבערשטן, דאס איז דער צעק ליבם אל הוויה, ס'איז דא זאכן. וואס באדערן א מענטשן, וואס א מענטש קען דאס מסביר זיין, ער קען ארויסגעבן אין ווערטער פארוואס דאס באדערט אים. א מענטש, א מענטש האט, האט, האט, האט א קאר, און מען נעמט אוועק פון אים זיין קאר, איז ער, באדערט עס אים, עגבערט עס אים, מ'האט אוועקגענומען מיין קאר, און ער קען דאס מסביר זיין פארוואס באדערט דיר אז דו, אז דו האסט נישט קיין קאר, קען ער מסביר זיין ווייל איך דארף גיין אזא מינע סא, איך דארף, איך דארף גיין יעדער טאג דארטן, משא"כ אז איך האב נישט קיין קאר נעמט עס מיר א לענגערע צייט, ער קען דאס ארויסגעבן אין ווערטער אין וואס באשטייט דעם חיסרון וואס ער האט נישט קיין קאר. דאס איז דאס איז א זאך ער קען ארויסגעבן אין אותיות זיין כאב, ס'איז דא אמאל וואס אותיות קען נישט פארנעמען די כאב, אבער ער קען ער קען א געשריי טאן, א געשריי איז אויכעט א ביטוי איז אויכעט א א וועג וואס דריקט אויס אין וואס באשטייט מיין צער, דער אלטער רבי זאגט צעק ליבם הייסט, ס'איז דא אמאל וואס דער הארץ שרייט, א קול א קול גשמי קען גארנישט אויסדריקן אין וואס באשטייט דער כאב, ס'איז אזא טיפער אזא טיפער כאב וואס האט נישט קיין טייטש, ס'איז נישטא קיין וועג ווי צו דאס ארויסגעבן, ס'איז די צעקה בלייבט ביי מיר אין הארצן, כ'האב נישט קיין שום אופן ווי דאס ארויסברענגען, אפילו אין א קול פשוט אויך נישט, פארגעס אז כ'האב נישט קיין ווערטער אויף דעם, איך קען נישט, ס'גייט נישט ארויס, אויב דו ביסט נישט אין דעם געפיל קענסטו עס נישט פילן, ס'איז נישט א זאך וואס מ'קען עס אפטייטשן, ס'האט נישט קיין שום הסבר, בשעת א מענטש יעדער אנדערע חיסרון וואס א מענטש האט, האט עס עפעס, מ'קען עס עפעס ארויסגעבן אין וואס באשטייט, אין וואס באשטייט דעם חיסרון. בשעת א מענטש פילט אז זיין גאנצע לעבן גייט, אז ער פארלירט זיין לעבן, אזא כאב, פון פון פון פון מאבד זיין זיין גאנצן מהות, פון זיין גאנצן ער, זיין גאנצן מציאות, דאס קען א מענטש, מ'קען דאס נישט ארויסגעבן וואס דאס איז, דאס האט נישט, דאס האט נישט קיין, מ'קען דאס נישט מגביל זיין, מתאר זיין, אין וואס באשטייט דיין צער, וואס האסטו פארלוירן, איך האב פארלוירן מיין גאנצע מציאות, איך האב פארלוירן אלץ. מען קען עס נישט מסביר זיין וואס הייסט פארלירען א זאך וואס האט נישט וואס די איכות איז איז א א בלתי מוגבלדיגער איכות, דאס איז תשובה איז בשעת א מענטש דערהערט דער צעק ליבו אל הוויה, א מענטש פילט אז זיין גאנצע פינטעלע איז פארבונדען מיטן אייבערשטן, אט אט דער געשריי דעם טיפער דעם טיפער געשריי דערנעמט דעם אייבערשטן אליין, דערנעמט עצמותו יתברך, דאס טייטש שמע עמי ממעמקים, אז ער איז מיט תשובה, ממעמקים הייסט, אז זיין אז ער אז פון זיין טיפעניש זוכט שרייט ער צום אייבערשטן א שרייעניש וואס מען קען גארנישט הערן מבחוץ, ס'בלייבט ממעמקים ווייל ס'האט נישט קיין אפטייטש, דאס דערנעמט דעם דרגה אין אייבערשטן וואס איז עכ ע העכער פון אפטייטשן, העכער פון הגדרה, דאס איז דער יא יא דאס דערלאנגט אט דער דרגה אין אייבערשטן וואס איז עכ ע העכער פון א אפטייטש. אבער ווי קען מען אבער פאררעכטן די זאך וואס ווערט פארפעלט? דארט איז דאך א. אבער דאס זאגט בשעת מען קומט צו אנכי האט ער נישט די הגדרה אז מען דארף האבן א כלי עפר. קומט ער אריין אפילו בשעת דער עבר האט זיך נישט אנגעגליטשט.